זאגט די משנה, נדר בחרם, ער האט געזאגט הרי עלי כחרם. ואמר, נאכער זאגט ער, לא נדרתי אלא בחרמו של ים, איך האב געמיינט צו זאגן ווי די ניט, ווי די רשת, ווי די נעט מיט וואס מען כאפט פיש פון דעם ים, דאס ווערט אויך אנגערופן חרם. אדער בקרבן, ער האט געזאגט הרי עלי כקרבן, ואמר, נאכער זאגט ער לא נדרתי אלא בקרבנות של מלכים, איך האב געמיינט ס'זאל זיין אזוי ווי די מתנות וואס מען ברענגט די מלכים. אדער ער האט געזאגט הרי עצמי קרבן, דאס ווארט הרי עצמי קרבן, ער האט גערעדט מיט זיין חבר, האט ער געזאגט הרי עצמי קרבן, ווייזט דאס אויס אז ער אסר'ט זיך אויף זיין חבר. ואמר נאכער זאגט ער לא נדרתי, כ'האב נישט געמאכט דעם נדר, אלא בעצם אין דעם ביין שהנחתי לי וואס כ'האב איבערגעלאזט להיות נודר בו, כ'זאל מאכן א נדר איך זאל אפנארן מענטשן. מענטשן זאלן מיינען אז איך מאך א נדר, ווי איז דער דין ביי די אלע זאכן? די משנה ווייטער זאגן, דא גייט מען מפרש זיין דאס וואס מען האט געלערנט אין דער פריערדיגער משנה, דף י"ח עמוד ב', אז כאטש סתם נדרים להחמיר, דאך זאגן מיר פירושם להקל. דעריבער כאפט ער אהן די אופנים, ער כאפט נישט אהן דאס וואס שטייט אין די רישא, נדר בחרם ואמר לא נדרתי אלא בחרם של כהנים, ער דערציילט מער א חידוש, כאטש ער איז מפרש זיין נדר אין א פרעמדע זאך, וואס דאס ליגט נישט אזוי אין זיין לשון, ס'ליגט נישט אין לשון חרם זאל זיין חרמה של ים, צו קרבן זאל זיין קרבנות מלכים, צו עצמי זאל זיין עצם א ביין, ער זאגט הרי עצמי גייט דאס ארויף אויף זיך, דאך זאגן מיר אז אויב ער האט געזאגט די זאכן האט ער געמיינט איז ער באגלייבט, אדער ער האט געזאגט קונם אשתי נהנית לי, איך אסר מיין פרוי זאל פון מיר נישט הנאה האבן, ואמר נאכער זאגט ער לא נדרתי איך האב נישט געמאכט דעם נדר, אלא באשתי הראשונה שגירשתי די ערשטע פרוי וואס כ'האב געגט, איז ביי די אלע זאכן על כולן אויף די אלע זאכן אין נשאלים להן. מען דארף נישט שואל זיין דעם חכם, דער נדר איז בכלל נישט קיין נדר, ואם נשאלו, אויב זיי האבן געפרעגט א חכם, עונשין אותם, טוט מען זיי שטראפן, די גמרא וועט באלד פרעגן, אז דו זאגסט אין נשאלין, הייסט עס אינגאנצן נישט קיין נדר, נאכהער שטייט אם נשאלו עונשין אותם, וואס איז די טייטש עונשין אותם? אז אויב זיי האבן זיך געפירט א היתר אין די זאכן טוט מען זיי שטראפן, איידער מען איז מתיר זאלן זיי זיך פירן אזויפיל צייט איסור וויפיל צייט זיי האבן זיך געפירט היתר, ומחמירים עליהם דברי רבי מאיר, מען איז אויך מחמיר, מען טוט נישט אראפנעמען דעם נדר מיט חרטה, נאר מען מוז געפינען א פתח, אזוי איז דאך דער דין, מען פרעגט אים לבך עלך, צו די זעלבע הארץ וואס דו האסט געהאט בשעת דו האסט געמאכט דעם נדר איז יעצט ביי דיר, צו דו האסט חרטה, אבער דא אויך איז מען מחמיר אז מען מוז געפינען א פתח, וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, פותחים להם פתח ממקום אחר, די חכמים קריגן קריגן מיט צוויי זאכן, איין זאך אז מען שטראפט אים נישט אויב זיי האבן עובר געווען אויפן נדר, און נאך א זאך, פותחים להם פתח ממקום אחר, שטענדיג א פתח איז דאך פון דעם נדר אליין, למשל ער האט גע'אסר'ט אויף זיך נישט טרינקען וויין, זאגט מען א יאר צייט, זאגט מען דו ווייסט, אין דעם יאר האט אשה המוסר מוחין האסט געטראכט אויף שבת, זאגט ער ניין, איז מכח דעם פתח ארויס איז מען שוין מתיר דעם נדר, איז דאך דער פתח אין דעם נדר אליין, ממקום אחר רופט זיך אן מיט חרטה. אויב ער האט חרטה טוט מען אויך מתיר זיין. פארוואס ווערט עס אנגערופן מקום אחר ווייל דאס איז דאך נישט פון דעם גוף נדר. ומלמדין אותם און מען טוט זיי לערנען זיי זאלן זיך אזוי נישט פירן כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים כדי די מענטשן זאלן נישט גרינגשעצן נדרים. דער ר"ן איז מסביר דווקא ביי די נדרים פון דער משנה וואס דאס אויסטייטשן פון די ווערטער איז מער אויף מחמיר צו זיין ווי מקיל זיין, זאגן מיר אז מען דארף האבן שאלה, ווי איז אבער די נדרים וואס זיי ווערן דערמאנט דף י"ח עמוד ב', למשל האט געמאכט א נדר בבשר מליח און ער זאגט שפעטער ער האט נישט געמיינט קיין קרבן נאר ער האט געמיינט של עבודת כוכבים, אדער חרם, האט געזאגט הרי עלי כחרם און ער זאגט ער האט געמיינט פון כהנים איז דארטן אפילו אן עם הארץ דארף אויך נישט האבן קיין שאלה. גמרא, פרעגט די גמרא הא גופא קשיא, די משנה אליין איז זיך סותר. אמרת, דו זאגסט אין נשאלין להם, דו האסט געזאגט אין נשאלין להם, מען דארף נישט גיין צום חכם זיך שואל זיין אויף דעם נדר, הייסט עס אז ס'איז בכלל נישט קיין נדר, והדר תני, און נאכדעם לערנסטו אין דער זעלבער משנה, אם נשאלו, אויב זיי האבן געפרעגט א חכם, עונשין אותם, טוט מען זיי שטראפן, ומחמירין עליהם, מ'איז מחמיר נאך, מ'איז נישט אזוי לייכט מתיר, אין דער רישא האסטו דאך געזאגט אז ס'איז בכלל נישט קיין נדר, אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט הכי קתני, אזוי מיינט די משנה צו זאגן, וכולם אין צריכים שאלה, די נדרים דארף מען נישט שואל זיין ביי דעם חכם, במה דברים אמורים, דאס איז נאר גערעדט געווארן בתלמיד חכם, דער וועלכער האט געמאכט דעם נדר איז א תלמיד חכם, אבל בעם הארץ שבא לישאל, אויב ס'איז אן עם הארץ, עונשין אותו, טוט מען אים שטראפן ומחמירין עליו, מ'איז אויף אים מחמיר, ווייל איך גלייב אים נישט אז דאס איז געווען זיין כוונה, קען זיין ער האט מורא מ'וועט נישט קענען געפינען קיין פתח מתיר צו זיין דעם נדר, דעריבער זאגט ער ליגנט. פרעגט די גמרא, בשלמא מחמירין, דאס וואס שטייט אין דער משנה מחמירין עליהם, ווייס איך וואס מ'מיינט, דלא פתחינן ליה בחרטה, איך בין עס נישט מתיר מיט חרטה, נאר איך דארף געפינען א פתח.

ער האט אויף זיך געהאט גענומען נזירות מער ווי דרייסיג טאג, און ער האט עובר געווען אויף די נזירות דיו למ"ד יום, איז גענוג ער זאל זיך פירן צו נישט טרינקען קיין וויין דרייסיג טעג. איז אזוי ווי מיר זעען דארטן ביי א נזיר אז מען טוט אים שטראפן מיט נישט מתיר זיין דעם נדר פון נזירות אויב ער האט פריער עובר געווען פאר דער שאלה,

אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, הואיל ואמרי רבנן אין נזקקין לו, די רבנן האבן דאך געזאגט אז אויב ער האט מועל געווען אין דעם נדר גיב איך אים א שטראף, און כל זמן ער האט נישט מקיים געווען די שטראף טו איך אים נישט מתיר זיין דעם נדר,

רב. וחכמים אומרים און די חכמים זאגן פותחין לו פתח. די חכמים זאגן אז איך קום פתח ממקום אחר, אויב איז חרטה נעמט מען אויך אראפ דעם נדר. תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא לעולם אל תהי רגיל בנדרים.

נאר וואס דען מיינט מען מיט מלאכי השרת די רבנן. ואמאי קרו להו מלאכי השרת? פארוואס רופט מען אן די רבנן מלאכי השרת? דמצייני כמלאכי השרת, זיי זענען אויסגעצייכנט און אפגעטיילט פון אנדערע מענטשן צו מלאכי השרת. דאס ווארט מצויין מיינט מען אפגעטיילט, ווי מיר זאגן די הגדה, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם, וואס מיינט מען מצוינים? זיי האבן זיך נישט אויסגעמישט צוזאמען מיט די מצריים. דער ראש איז מסביר, זיי זענען אפגעטיילט מיט תורה, מיט מצוות, און זענען הייליגער פון דעם המון, אזוי ווי די קדושה פון מלאכי השרת וואס זענען אפגעטיילט פון מענטשן. ההיא דאתאי לקמיה דרבי, איינע איז געקומען צו רבי, אמרה לו, זי האט געזאגט צו אים, רבי ערכתי לו שולחן והפכו, ער האט משמש געווען שלא כדרכו. אזוי טייטשט דער ראש. אמר לה, האט רבי געזאגט צו איר, בתי תורה התירתך, די תורה האט דיך מתיר געווען, ואני מה אעשה לך, וואס קען איך דיר טון, ההיא דאתאי לקמיה דרב, איינע איז געקומען פאר רב'ן אמרה לו רבי ערכתי לו שולחן והפכו, אמר, האט ער געזאגט, מאי שנא מן ביניתא, וואס איז דאס אנדערש פון א דג, פון א פיש וואס מען קען אים עסן צלי און שלוק און מבושל אזוי ווי מען וויל, שטייט אין פסוק ולא תתורו אחרי לבבכם מכאן אמר רבי, פון דא האט רבי געזאגט אל ישתה אדם בכוס זה, ויתן עיניו בכוס אחר, ער זאל דעמאלט נישט טראכטן פון א צווייטע פרוי, אמר רבינא לא נצרכא אלא דאפילו ב' נשיו, ביידע זענען זיינע פרויען, זאל ער דעמאלט נישט טראכטן פון קיין צווייטע פרוי. שטייט אין פסוק, וברותי מכם כ'וועל פארשניידן פון אייך המורדים והפושעים בי אמר רבי לוי, אלו דאס זענען בני תשע מידות, די וואס פירן זיך מיט איינס פון די ניין זאכן, א סימן איז דא אויף דעם בני אסנת משגעח, בני אימה, די פרוי. ווילן נישט פאלגן אים יעצט דא, נאר ער איז מטיל אימה אז שלא כרצונו טוט ער איר צווינגען. בני אנוסה, בני אנוסה איז ערגער ווי בני אימה, ווייל בני אימה איז נישט ממש געצווינגען, און אנוסה מיינט מען האט איר ממש געצווינגען, און ווייל אט דיע ביידע זאכן איז נאנט איינס צום אנדערן רעכנט ער עס פאר איינס, ווייל רבי לוי זאגט דאך ניין און מיר געפינען דאך דא צען. בני נידוי, אדער ער אדער זי זענען בנידוי, אזוי זאגט דער ראש, און דער רן טייטשט בני נידוי ווען ער איז מנודה. בני תמורה, ער איז געקומען אויף איינע פון די פרויען, ער האט נישט געוואוסט וועלכע דאס איז, ער האט געמיינט אז ס'איז רחל און דערווייל איז עס געווען לאה, און ביידע זענען געווען זיינע פרויען. בני מריבה, ער האט זיך מיט איר געהאט געקריגט און ער האט איר נישט געהאט איבערגעבעטן פריער, בני שכרות, ער איז שיכור, דער ראש לערנט ביידע זענען שיכור, בני גרושת הלב, ער האט נישט צו איר קיין שנאה, נאר האט באשלאסן אז ער זאל איר גט'ן, בני ערבוביא, אז ס'איז אויף איר געקומען אסאך מענטשן, בני ערבוביא טייטשט דער ראש בני ערבוביא, ער ווייסט נישט ווער פון זיי דאס איז, ער האט אסאך פרויען און ער ווייסט נישט על איזו מהן בא. בני חצופה, זי איז מעיז פנים זאל מאנען בפה. די א, די בני תשע מידות ווערן אנגערופן מורדים ופושעים. פרעגט די גמרא איני, ס'איז דאך ניט אזוי, דו זאגסט אז דאס טויג נישט אויב זי איז תובעת בפה, און דאך אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל אדם שאשתו תובעתו, יעדער מענטש וואס די פרוי מאנט אים, אזוי ווי לאה וואס איז ארויסגעגאנגען אנטקעגן יעקב'ן, און זי האט אים געזאגט אלי תבוא, הויין לו בנים וועט ער האבן אזעלכע קינדער אזוי ווי מען זעט דארטן, דארט איז געבוירן געווארן יששכר, שאפילו בדורו של משה רבינו לא היו כמותם, אפילו אין דור פון משה רבינו איז נישט געווען ווי זיי, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, הבו לכם אנשים חכמים ונבונים, מען האט געדארפט נעמען פאר די דיינים ס'זאל זיין אי חכמים אי נבונים, וכתיב ס'שטייט ואקח את ראשי שבטיכם, ולא כתיב נבונים, מען האט נישט געפינען קיין נבונים, וכתיב ס'שטייט יששכר חמור גרם, זע איך דאך אז יששכר חמור גרם, רשי טייטשט חמור גרם די חמור וואס איז געגאנגען צו די אוהל לאה, דאס איז דיע חמור גרם האט גורם געווען אז ס'זאל געבוירן ווערן יששכר. וכתיב שטייט ביי בני יששכר יודעי בינה לעתים, אז יששכר דארט איז געוועזן בינה אויכעט, זע איך דאך פון די גמרא פארקערט גאר, אז ס'איז גאר א גרויסע זאך אויב תובעת, זאגט די גמרא, ההיא דמרציא ארצויי, אויב זי מאנט ממש בפה איז עס חוצפה,